מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן די מעשה ווי מען האט איינגעזעצט דעם אלטן רעבן אין ט ו סיוון תר פ ז, און ער איז ארויסגעגיין ג' תמוז האט מען אים געשיקט אין קאסטראמא לכתחילה אויף צען יאר דערנאכדעם אויף דריי יאר, צום סוף אין אפאר טעג ארום י' ג תמוז איז ער ארויסגעגאנגען פריי. מיר האלטן אז מען האט אים גענומען, מען האט אים געגעבן א מספר, פון יעצט און ווייטער האט ער נישט קיין נאמען, זיין מספר איז צוויי זעקס אַכט איינס אַכט און דאס הייסט א יארליק א מספר, און זענען געגיין, מען האט אים גענומען פון פון וואו מען האט זיך פארשריבן, כ'בין געגיין צו דעם פלאץ פון דעם זעקסטן אפטיילונג וואו דארטן דארף מען אים פירן, און דער פרידיגער רבי שרייבט ווי מען האט געזאגט יענע וואך אז די שומרים די אלע וואס זענען געשטאנען דארט און אכטונג געגעבן מיט די ביקסן סיי פון אינעווייניג פון דעם טויער און סיי פון אינדרויסן פון דעם טויער איז זיי האבן געשטאנען אזוי ווי פסילי שיש זיי האבן זיך נישט גערירט זיי האבן נאר געקוקט מיט די אויגן אבער ווי זיי האבן געזען ווי דער שומר גייט מיט אזא גרויסקייט אויף זיך און לעבן אים גייט א איד מיט אזא געלע בארד מיט א רבנישע היטל האבן געזען אז זיי שמייכלען אלע נאך וואס דער ראש השומרים האט איבערגעליינט דעם צעטל, דעם באהאלטענעם צעטעלע וואס מען האט געשיקט צו דעם הויפט פון דעם אפטיילונג, דעם זעקסטן אפטיילונג, האט ער געסטעמפלט דעם פאפיר, און ער האט געסטעמפלט אויך דעם פאפיר וואס אויף דאס געווען מיטן מספר, און יעמאלט האט מען געעפנט דעם טויער, און מיר זענען אריינגעגיין אין דעם מדור, מען איז אריינגעגיין דארטן, און דער פרידיגער רבי רופט עס אן, מ'איז אריינגעגיין אין מדור השלישי, יעצט הייבט מען אן. דעם המשך מסכת גיהנים מדור שלישי. אויב ביז יעצט האט מען געמיינט אז ס'איז געווען געפערליך וואס מען טוט מיט א מענטשן דארטן, בפרט מיט א אידן, און בפרטי פרטים מען נעמט דעם פרידיגן רעבן און מען טוט אים, איז פשוט ווערט צושוידערט צו זען וואס מ'וועט היינט ליינען וואס האט זיך דארטן אפגעטון. מיר זענען אריינגעגיין אין דעם טויער. מיר זענען געמאכט א, מיר זענען געגאנגען צום, געמאכט א רעכטס, און מיר זענען אריינגעקומען אין א טונקעלעם קארידאר וואס איז געווען באלויכטן מיט קליינע ליכטעלעך, און איך הייב אן זיך צו, איך האב אנגעהויבן זיך צו בעטן ביי דעם שומר, נישט נאר בעטן, נאר זיך געבעטן ביי אים, פשוט, א לשון פון רעבן, הנני מתחיל הנני להתחנן, לא לבקש, אלא להתחנן במלוא מובן המילה, פשוט זיך געבעטן ברחמים, כי ירשה לי, ער זאל מיר לאזן אנטון תפילין. און דרך אגב זאג איך אים אז עס איז מיר זייער שווער צו גיין גיך אזוי ווי ער גייט, ווייל איך עס איז מיר פשוט שווער צו גיין אזוי. ניין ענפערט מיר דער שומר, איך וועל דיר נישט לאזן לייגן קיין תפילין בשום אופן, טאמער וועסט זיך פארעקשנען וועל איך דיר אריינלייגן אין קארצער. האבן שוין געהאט פריער דעם ווארט וועגן קארצער, דארט טייטשן זיי עס אויס א קארצער מיינט א צינוק, א צינוק איז אין ארץ ישראל ווערט עס אנגערופן כלא שש, מען לייגט אריין אין א פארמאכטן צימער איינעם אליין, קוים איז דארט אן ארט, מען קען זיך נישט קיין ריר טון, האט ער אים געזאגט אז טאמער עסט נישט פאלגן, עסט נישט גיין שטילערהייט מיט מיר, וועל איך דיך אריינלייגן אין קארצער. איך האב זיך נישט דערשראקן, איך האב געהאלטן אין זיך בעטן ווייטער ביי אים, גיב מיר פינף מינוט, גיב מיר דריי מינוט, און איך האב אים געזאגט אז איך בין א איד, א פרומער איד, און איך וויל נאר אנטון די תפילין אויפן האנט און אויפן קאפ אויף אפאר מינוט. ער גייט ווייטער און ער רייכערט א ציגאר, און ער דערציילט מיר אז ער ווייסט זייער גוט וואס איז תפילין, ער האט געוואוינט אין א קליין שטעטל נישט ווייט פון שול, און ער ווייסט וואס איז דאווענען, און ער ווייסט וואס איז תפילין, פון דעסטוועגן ער וועט מיר נישט לאזן אויספירן מיין בקשה אז איך זאל קענען לייגן תפילין. מיר גייען ווייטער, ער גייט פאר מיר און איך גיי אונטער אים. וויבאלד אז כ'האב געזען אז ער וועט מיר נישט לאזן בשום אופן לייגן תפילין, האב איך מחליט געווען אז איך וועל לייגן תפילין גייענדיגערהייט. כ'האב ארויסגענומען די תפילין של יד און כ'האב אנגעטון דעם תפילין של יד. איך האב נישט אנגעיאגט צו נעמען ארויסנעמען דעם של ראש און אים אנטון, האט ער מיר געגעבן א מורא'דיגן, האט ער מיר אנגעהויבן שלאגן, און האט מיר געגעבן א געפערליכן שטופ אויף די לינקע זייט וואו איך בין געגיין, דארטן איז געווען א לייטער, א לייטער פון אייזן וואס ס'גייט אויף אראפ, איך בין אראפגעפאלן פון אלע טרעפ פון דעם לייטער. פשוט ס'איז מבהיל על הרעיון, בין אראפגעפאלן פון אלע טרעפ, און א דאנק דעם אויבערשטן וואס איך האב נישט צובראכן הענט און פיס. מיט זייער שטארקע מוטשעניש, מיט שטארקע הארעוואניע האב איך זיך אויפגעשטעלט און בין ארויפגעגיין אפאר טרעפ. מיין ווייטיק איז געווען זייער גרויס, איך האב געפילט איך האב געפילט אז בשעת איך בין געפאלן האט זיך צובראכן דער אייזן פון מיין פון מיין חגורה פון מיין פאס וואס איך בין געגיין וואס איך גיי שוין מיט דעם אסאך יארן און דער אייזן זעט אויס האט צוריסן די פלייש פון מיין בויך מיין הארץ האט זיך מיר איינגעקוועטשט זייער שטארק פון ווייטאג און איך האב געפילט אז נאך אפאר מינוט איך האלט ביים חלש'ן. דער שומר האט א שריי געטאן אויף מיר, דו'סט נאך זען דעם גוטן חלק וואס דו'סט קריגן, ווען דו'סט אנקומען צו דעם הויפט פון דעם זעקסטן פלאץ, עסטו נאך זען וואס דו'סט כאפן פון אים, יעמאלט עסטו פארגעסן אויף דיינע רצונות, עסטו פארגעסן אויף דיין דאווענען, יעמאלט ווען דו'סט ליגן דריי אדער פיר טעג, הערט ווערטער, ווען דו'סט ליגן דריי פיר טעג מיט מיט מייז אין טונקל, א טונקל וואס מען זעט גארנישט, און דארטן איז דא, דארטן איז דא פשוט צואה, און דארטן איז דא טיט, אסאך ליים, יעמאלט וועסטו אנהייבן פארשטיין אז אין שפאלערנע קען מען נישט מאכן קיין שול פאר אידן. מיר זענען אנגעקומען צו א ברייטן אריינגאנג, און איך זע אז פון דא דארף איך נאך גיין דריי לייטערס אז איך זאל קענען אנקומען צו דעם דריטן שטאק, דארטן וואו דער הויפט פון די מחלקה השישית, דער הויפט פון די פון דעם זעקסטן אפטיילונג זיצט, און דארטן וועט מען פסק דארטן וועט ער מיר פסק'נען אויף דעם גרויסן זינד וואס איך האב געזינדיגט. איך האב זיך געמוזט אוועקזעצן אויף איינע פון די טרעפ פון דעם לייטער, ווייל מיינע מיינע מעיים, מיינע קישקעס האבן מיר וויי געטאן זייער שטארק, און איך האב געפילט אז ס'גיסט בלוט פון דעם וואונד וואס איז געווארן פון דעם אייזן וואס האט זיך צובראכן פון מיין פאס, און דער גיין איז מיר געווען זייער זייער שווער. איך האב זיך איינגעהאלטן אויף מיין ווייטיק, און כ'האב זיך אנגעכאפט אויף די אויף די זייט וואס ס'גייט ביי די טרעפ, און אזוי בין איך ארויף געגיין זייער שווער פון טרעפ צו טרעפ. דער שומר האט שוין געהאלטן ביי דעם דריטן לייטער, און איך שלעפ זיך נאך ווי א אלטער א צובראכענער. אזוי שרייבט דער פריערדיגער רבי אויף זיך. האט זיך אנגעהאלטן אויף די מעקה און האט זיך געשלעפט איין טריט נאך די אנדערע. דער הויפט פון די אפטיילונג פון די זעקסטע אפטיילונג איז געשטאנען אויבן אויפן דריטן שטאק אויף מקבל זיין דעם חשוב'ן בירגער. זעט אויס אז ער האט שוין באקומען א פקודה פון דעם משרד אז אדער ער זאל מיר דן זיין לחסד אדער לשבט. אדער לחסד אדער חס ושלום פארקערט, מען קען נישט וויסן, ווייל זיין פנים קוקט אויס אזוי ווי א שטיין, קענסט גארנישט ליינען אויף זיין פנים וואס ער האלט ביים טון. דער דער וואס האט מיר גענומען איז דאך שוין אנגעקומען צום דריטן שטאק, איז ער שוין געשטאנען לעבן דעם הויפט פון דעם זעקסטן אפטיילונג, האט ער א זאג געטון, יארליק צוויי זעקס אכט איינס אכט. האב איך דא אהער געברענגט, און ער גיט אים איבער די אלע פאפירן וואס ער האט מיטגענומען, און ער גיט עס איבער צו דעם מענטשן, צו דעם הויפט פונעם זעקסטן אפטיילונג. דער פקיד, וואס איז דער, וואס איז דער, וואס איז דער ראש פון די מחלקה השישית, האט א זאג געטאן, כאראשא, כאראשא, דאס מיינט גוט גוט, און ער האט געזאגט אויף רוסיש, דער פריעדיגער רבי שרייבט דאס מיט איר מיט לשון קודש'דיגע ווערטער, און אונטן האבן עס די די מוציאים לאור האבן עס איבערגעטייטשט, גוט גוט, גיב מיר די סחורה, ס'איז מיר זייער אומעטיג, משעמם, צו זיצן אזוי מיט פארלייגטע הענט. און ער הויבט אן שרייען בזריזות, אלטער, וואס שלעפסט זיך דארטן אזויפיל צייט, די צייט איז טייער. ער האט גערעדט באראניב האט ער געזאגט גוט גוט דאוויי טאוואר ברענג אים ארויף און דערנאך האט ער געקוקט צו מיר אראפ אונטן אויפן וואו איך בין געשטאנען און האט מיר געזאגט קום ארויף ס'איז מיר אומעטיג צו זיצן אזוי מיט ליידיגע הענט איך בין ארויפגעגיין אויף די איך בין ארויפגעגיין די אלע דריי לעטערס זייער פאמעליך מיט די תפילין אין מיינע הענט ער האט זיך אנגערופן דארטן, דער מנהל פון ראש המחלקה פון די זעקסטע פלאץ האט זיך אנגערופן צו איינעם וואס האט געהייסן פעטיע, און האט אים געזאגט, גיי מאך א אונטערזוכונג אלץ וואס דער בירגער איז ערשט אנגעקומען דער אריינגעזעצטער, און זע, נעם צו אלץ וואס ער האט, און הייב אן מיט די ארבעט וואס מען דארף. דער פרידיגער רבי שרייבט, האט דער מענטש דער מענטש אדער די חיה, אזוי זאגט דער רבי, האיש או החיה דמתקריא פעטיע, איז ארויסגעקומען פון איינע פון די צימערלעך, אדער פון די לעכער וואס איז געווען דארטן אויף דעם דריטן שטאק, און האט אנגעהויבן ער קומט נענטער צו מיר. ווען ער איז אנגעקומען צו מיר, האט ער מיר אפגעמאסטן פון אויבן ביז אונטן, און ער רעדט צו זיך אליין, און ער זאגט אויף רוסיש, און דער פריערדיגער רבי זאגט ער שרייבט עס אויף רוסיש, און מיט אונטן אויף די הערות איז דאס איבערגעשריבן אויף אידיש. גיב א קוק א וואונדער, ער רעדט צו זיך אליין, גיב א קוק א וואונדער, אזעלכע שמאטעס האט מען אנגעהויבן צו ברענגען דא. ס'איז נישט נאר סתם שמאטעס, נאר א פאראזיט, א דזשיד, א איד מיט א בארד, און גיי, קום אריין, איך דארף דיר אונטערזוכן. דא וועט מען דיר שוין אויסלערנען וויאזוי מען דארף זיך פירן, דארטן דיר אפרייניגן ווי ס'דארף צו זיין, מיט צו ברעכן דיינע אלע ביינער איינע ביי איינע. דער פעטיע איז איינער פון די ממונים, וואס ער איז ממונה אויף די אוצרות, וואס הייסט ער ממונה אויף די אוצרות? ער איז ממונה אויף די אלע זאכן וואס מען נעמט צו ביי די מענטשן וואס מען האט זיי איינגעזעצט, ער איז ממונה אויף די אלע יארליקים וואס מען ברענגט דארט אין שפאלערנע. דער פעטיע איז נישט געגאנגען מיט קיין ביקס, און ער גייט נישט אנגעטון מיט די תכשיטי חבלה וואס זיי אלע גייען. דער פרידיגער רבי זאגט אז זיין אויסקוק אליין אז מען קוקט אויף אים זעט ער אויס ווי א שד, א משחית. זיין הויכקייט איז געווען א מיטלמעסיגע, אבער זיין פנים האט געברענט, ס'איז געווען א רויטער פנים, און זיין קול איז געווען אזוי ווי א לייב, און ווען ער רעדט צו א מענטשן קוקט ער אויפן זייט, ווייל ער קען נישט קוקן גלייך, אזוי ווי יעדער מענטש ווען מ'רעדט צו א מענטשן קוקט מען אויף אים, ער קוקט אויפן זייט, און זיין פנים ברענט ווי א פייער און ער שרייט אזוי ווי א לייב. און דער פעטיע גייט פאר מיר און אויף מיר צו ווייזן די וועג וואו מען דארף גיין צו קומען צו דעם פלאץ וואו דארטן זיצט נישט דער ראש המחלקה נאר יעצט גייט מען צו דעם פקיד הראשי צו דעם הויפט פקיד פון דעם זעקסטן אפטיילונג. פעטיע דרייט זיך אויס צו מיר, איך גיי נאך אים, און ער פרעגט מיר, וואס הינקעסטו? וואס שלעפסטו זיך אזוי? צו דען איז די לופט פון שפאלערקע דיר פארשאדט? ס'דא דא, ס'דא זייער א גוטע לופט דא. ריכטיג? אזוי פרעגט ער דעם פריעדיגן רעבן. זאלסטו וויסן אז דא וועט מען דיר געבן צו שמעקן אזעלכע בשמים, אזעלכע גוטע בשמים, ווייל מיר האבן צוגעגרייט פאר אזעלכע פאראזיטן ווי דיר, האבן מיר דא בשמים וואס אינעם ערשטן טאג פאלן זיי אויף זייער פנים אזוי ווי ס'האט זיי אנגעכאפט א קרענק. און דער פּעטיע איז ממשיך אין זײַן מעשׂה און ער זאָגט, צװײ אָדער דרײַ טעג ליגן זײ אַזױ, ביז ס'קומט דער דאָקטער, און ס'קען זײַן, אַ סך מאָל קומט דער דאָקטער װען ס'איז שױן צו שפּעט, און דער דאָקטער װען ער קומט און ער טרעפֿט אים אַז ער איז שױן געשטאָרבן, שרײַבט ער נאָר פֿאַר װאָס ער איז געשטאָרבן. פרידיקער רבי איז ממשיך, איך, צוליב דעם וואס כ'האב געכאפט דעם וואס מיר וואס האט מיר צושניטן די פלייש פון בויך פון דעם אייזן פון דעם פון דעם פאס, איז מיר געווען זייער שווער דער גיין, אויף יעדן טריט און טריט האב איך זיך אפגעשטעלט זיך אפצורוען, און כ'האב געהאלטן אין איין פילן אז אינעווייניג, אז ס'רינט נאך בלוט. דער ווייטאג איז געווען זייער זייער גרויס, און מיין הארץ האט זיך מיר פשוט איינגעקוועטשט. פעטיע דרייט זיך אויס צו מיר און ער זאגט מיר נאכאמאל, פארוואס איז דיין פנים אזוי ווייס? פארוואס קוקסטו אויס אזוי ווייס? ביסט, דו ביסט קראנק? דא אונטן שטייט די ווערטער אויף רוסיש און ס'איז איבערגעטייטשט אונטן. נאכן איבערקוקן די אלע זאכן וואס דו האסט, און מיט מאכן א גוטן חיפוש אויף דיר,

און עס ווערן פארשריבן אין דעם פנקס פון די לשכה אז דער און דער איז דער אייבישטער אויסטאן, אז דער און דער איז געפגר'ט, און דעם פגר, דעם גוף וואס איז געפגר'ט, ווארפט מען אריין אין איינע פון די בארות וואס איז אונטערן אין בעיסמענט וואס איז אין מקלט, ווארפט מען אריין אין די ברונעם, אין די וואסער דארטן וואס איז דא אין דעם מקלט. דער פרידיגער רבי איז ממשיך, איך איך קען נישט זאגן אז זיינע ווערטער האבן נישט געהאט אויף מיר קיין רושם. איך האב געטראכט ביי זיך, וואסער א מוסר קען מען זיך אפלערנען פון אזעלכע ווערטער וואס א ווידערוף טאמען פריער וואס א מענטש אדער א חי' רעדט צו דיר. מיר ווייסן אלע וואס דער בעל שם טוב כבוד קדושת מורינו הבעל שם טוב האט געזאגט אז אויף יעדן ווארט אויף יעדן אות וואס א מענטש רעדט ארויס אויף יעדן זאך וואס מען זעט יעדן זאך וואס א מענטש זעט אדער רעדט איז דאס א הוראה אין עבודת השם ס'איז זייער פארשטאנדיג פאר יעדן איינעם אז אפילו איינער וואס האט א שוואכן פארשטאנד פארשטייט אויכעט אז אזא רעדן וואס דער פעטיע האט גערעדט צו מיר קען ברענגען צו א רגש אויף מורא'דיגע תשובה, ס'קען ברענגען אויף א הרגש אויף יראת שמים, ס'קען ברענגען אויף א הרגש אויף השגחה פרטית, ס'קען ברענגען אויף א הרגש פון אמונה און בטחון, אבער מען זאל וויסן אז דארטן ווען מער די זאכן איז זיכער דא א יצר הרע, דארטן איז זיכער דא דער שטן וואס ער טאנצט. און דארטן זיכער דא איינער וואס ער האלט דיר אפ פון צו זיין וואו אז דו דארפסט זיין דער פרידיגער רבי איז ממשיך מיינע ווייטיגן ווערן שטארקער און שטארקער און איך פיל אז איך קען שוין נישט גיין קיין איין טריט איך האב זיך אפגעשטעלט אויף א מינוט איך קען נישט גיין דער פעטיע דרייט זיך אויס צו מיר ווייטער אז ער האט געהערט אז איך גיי נישט ווייטער דרייט ער זיך אויס און ער זאגט אויף וואס קענסט מיר אפשר זאגן אויף וואס דו פארשטעלסט זיך דא דו ווילסט אפשר אז מ'זאל דיר טראגן מיט א בעט וואס מ'שלעפט א קראנקן? דו ווילסט איך זאל ברענגען א בעט און צוויי מענטשן זאלן דיר שלעפן מיט די בעט צו דעם פקיד אויף דיר אונטערזוכן? הער אויף! פרצוף יהודי, אזעלכע מיעסע ווערטער, הער אויף זיך צו גרויסהאלטן, דו ביסט אין שפאלערנע און זיי אזוי גוט און גיי נאך מיר וואו איך גיי. איינער דער פקיד פון די זעקסטע פונעם זעקסטן אפטיילונג האט שוין געהערט אז מיר קומען נענטער צו זיין משרד, האט ער א שריי געטאן, פעטיע! וואו ביסטו פארלארן געווארן? וואו איז דער יארליק צוויי זעקס אַכט איינס אַכט? ברענג אים גיכער, ס'איז מיר שוין נימאס צו ווארטן אויף אייך אזויפיל צייט. פעטיא ענפערט אים, דא דא, מיר קומען שוין אריין, דא האסטו די שמאטע, דאס איז עכט סחורה? נאך א שעה וועט ער אויסגיין. געפערליכע ווערטער ווי זיי פירן זיך. נאכאמאל, פעטיא האט אים געענפערט, דא, איך בין שוין דא, איך קום שוין אריין, דא האסטו די שמאטע וואס כ'האב דיר געברענגט, דאס איז סחורה? דאס איז גארנישט קיין סחורה, נאך א שעה וועט ער אויסגיין. חס ושלום אויף אלע גוים. בחסדי השם יתברך האב איך זיך געשלעפט און איך בין אנגעקומען ביז דעם פלאץ וואו דער פקיד פונעם זעקסטן אפטיילונג זיצט, א קליינער צימער, דריי איילן אויף דריי איילן, נישטא קיין פענסטער דארטן, און ס'איז ליכטיג מיט א א ליכט שטייט אויפן טיש, און די טיר איז פון אייזן. איך האב געמאכט א שטיקעלע טעות פריערט ווען ווען ווען ער האט אים געשריגן ווען ער האט געשריגן צו פעטיען דער פקיד וואו ביסטע וואו איז וואו איז דער יארליק צוויי זעקס אַכט איינס אַכט ברענג אים שוין ס'מיר נימאס צו ווארטן האט ער אים געענפערט א אנדערע זאך האט אים געענפערט איך קום שוין און ער דרייט זיך אויס צו מיר און ער זאגט מיר דו זעסט זיין זיין געדולד האט שוין געפלאצט און ער זאגט צום פריערדיגן רעבן, דו ביסט דאך א שד, רבונו של עולם, איך ווייס נישט ווי אזוי מען קען עס אפילו ארויסזאגן, דו ביסט אזוי ווי א נבלת כלב. פשו. זאגט דער פריערדיגער רבי נאכדעם, איך האב זיך בחסדי השם יתברך, איך האב זיך צוגעשלעפט, מ'איז אנגעקומען צו די טיר, האט ער אים געזאגט, ווי געזאגט פריער, דא האסטו די, דא האסטו דיין שמאטע, דאס איז עכט סחורה וואס מען ברענגט דא, ביז א שעה וועט ער דאך אויסגיין. דער פקיד וואס האט געהערט די מליצה פון פעטיען וואס האט געזאגט אז אז אט האסטו דיין שמאטע און דאס איז נישט קיין סחורה און ביז א שעה וועט ער אויסגיין האט מען געזען אז ער שמייכלט מיט א מורא'דיגן נחת רוח און האט אים געענטפערט וואס זאל מען טון ברודער ער זאגט צו פעטיען דער פקיד וואס זאל מען טון ברודער אז ס'איז נישטא קיין אנדערע איז די שמאטע אויכעט גענוג מ'קען דאך נישט זיין אז מ'זאלן זיצן דא אן ארבעט.

און האט געטראפן דארטן די תפילין פון רבינו תם און שימושא רבא און דעם פאס, ווייסט אויס אז דער פריערדיגער רבי האט אראפגענומען דעם פאס און דאס אריינגעלייגט אין אין דעם ילקוט אדער א אנדער פאס שטייט וימצא התפילין דרבינו תם ושימושא רבא והחגורה, און האט געטראפן אויכעט דארטן די ספרים און האט אלץ צוגענומען און האט אלץ צוגענומען די תפילין פון רש"י האב איך נאך געהאלטן ביי מיר אין האנט. דער פקיד דרייט זיך אויס צו פעטיען, און ער זאגט אים, גיי, גיי דיר צוריק צו דיין פלאץ וואו דו זיצט אלעמאל, ווען איך וועל ענדיגן דעם באזוך וועל איך דיר רופן זאלסט אים נעמען. אין דעם חדר וואו מ'איז יעצט געווען, איז געווען נאר א צובראכענער בענקל, און איין צובראכענער בענקל, און איך האב זיך אוועקגעזעצט אויף דעם. דער פקיד איז דערווייל געווען פארנומען איבערקוקן אלץ וואס ס'טוט זיך אין מיין ילקוט, זיך אויסגעדרייט צו אים און איך האב אים געבעטן בבקשת תחנון, זיי אזוי גוט, איך בעט דיר ברחמים, לאז מיר דאווענען. דער פקיד ענטפערט מיט א מורא'דיגן כעס, א אויפגערעגטער פנים, ענטפערט ער, ניין! און אזוי ווי איך בין געזעצן אונטער אים און די תפילין געווען אין מיין האנט, און ער איז געשטאנען מיט די פלייצע צו מיר, האב איך זיך נישט אפגעהאלטן אפילו קיין רגע, איך האב ארויסגענומען די תפילין של יד און די תפילין של ראש און כ'האב עס אנגעטון און כ'האב אנגעהויבן לערנען קריאת שמע. אזוי ווי איך האב געענדיגט, אזוי ווי איך האב געענדיגט קריאת שמע האב איך אנגעהויבן דאווענען שמונה עשרה, איך האב אנגעהויבן דאווענען שמונה עשרה האט ער געענדיגט די ארבעט פון אונטערזוכן מיין טאש. ס'האט זיך געענדיגט די מלאכת החיפוש והביקור, און ער האט זיך אויסגעדרייט צו מיר, סתם רופן ווייטער פעטיען ער זאל מיר נעמען וואו מען דארף, און ער האט געזען אז איך גיי אנגעטון מיט תפילין. די ערשטע סעקונדע איז ער געבליבן שטיין אזוי אן ווערטער, ער איז נשתומם געווארן, און זיינע אויגן האבן זיך געעפנט זייער גרויס און ער האט געקוקט אויף מיר מיט גרויסע אויגן, און ער איז געווען עפעס אזוי דערשראקן, אבער אין די זעלבע סעקונדע האט ער זיך געביטן און ער איז געווארן אזוי ווי א חיה רעה, ער איז געווארן אזוי ווי א ווילדע חיה, די גאנצע בלוט זיינע איז אים אריינגעגאנגען אין פנים, דער פנים האט געברענט רויט ווי א פייער, און מיט זיינע ביידע הענט האט ער אנגעכאפט אין מיין של ראש און האט אנגעהויבן שרייען פרצוף דזשיד! איך וועל דיך אריינלייגן אין קארצער, איך וועל דיך אריינלייגן אין צינוק, איך וועל דיר צופלעמען דיין פנים, ארטש את פניך, איך וועל דיר צופלעמען, צורייסן דיין פנים, אוי דו ביסט דאך א שד, ווי דיר האב איך נאך נישט געזען. אזוי ווי איך בין אנגעקומען צו די ברכה מלוך עלינו, אתה ה' לבדך בחסד וברחמים, האב איך געמוזט אראפנעמען די תפילין, ווייל איך האב געמיינט, איך האב געפילט אז ער גייט צורייסן די רצועות, אזוי שטארק האט ער האט ער אנגעהויבן צו צו רייסן דעם של ראש. דער פקיד איז דאך געווען נערוועז און ברוגז וואס כ'האב זיך אנגעטון די תפילין, האט ער געשריגן אזוי ווי א אזוי ווי א חיה רעה האט ער געשריגן, פעטיע! קום נעם אים! און ער האט אזוי געטון צו מיר, איך האב אויף דיר רחמנות, דו אלטער! ווייל אן מיר וועסטו אויכעט שטארבן זייער גיך. דיינע ווייסע פנים מיט דיינע שווארצע ליפן זאגן עדות אויף דיר אז נישט צו לאנג וועט מען זיך דארפן מטפל זיין מיט דיר דא. און האט צוגעענדיגט זאגן, דער פריערדיגער רבי שרייבט דאס אויף רוסיש ווייטער, און ס'ווערט מתורגם אין אידיש, אפשר קענסטו מיר זאגן וואס איז דיין קרענק? וואס דיין פנים אזוי ווייס און די ליפן אזוי שווארץ? דערפון איך אויך זען ווי דער פרידיגער רבי האט אויסגעקוקט נעבעך. פרידיגער רבי זאגט איך האב אים נישט געענפערט נאר כ'האב געזען, געקומען צו פארשטאנד אז די גאנצע ארבעט פון די אלע פקידים וואס איז געווען ביז יעצט און די ממונים איז צו אנשרעקן און דערשרעקן די אלע איינגעזעצטע, מען מען לאכט פון זיי, מען פירט זיך מיט זיי אזוי ווי א מען פירט זיך מיט די יארליקס, אזוי ווי א קליין קינד שפילט זיך מיט קארטנס. וואס וואס איז געשען? פרעגט פעטיע מיט א מיט א מיט א אויפגערעגטקייט און זיינע אויגן קוקן אויף דר'ערד, ווי געזאגט פריערט ער קוקט נישט גלייך דעם מענטש אין פנים, ער דרייט זיך אויס צו דעם פקיד און ער זאגט אים וואס איז געשען? זאגט ענטפערט אים דער פקיד, וואס פרעגסטו א שאלה וואס איז געשען? כ'האב דיר גערופן און דו ווייסט דאך וואס דו דארפסט טון. וואס דארף איך טון? ארויסנעמען די מיסט פון פון פון דיין צימער? ער'ט ווייטער, ארויסנעמען די מיסט פון דיין צימער? האסט שוין פארשריבן אלץ? האסט שוין איבערגעקוקט אלץ? אזוי פרעגט ער אים. זאגט ער אים ניין נאך נישט אבער כ'האב דיר גערופן דו זאלסט זיין גרייט אים צו נעמען כ'וועל באלד אריינשרייבן אין דעם גרויסן בוך וואו די אלע וואס קומען אריין דא ווערן פארשריבן אין דעם בוך וואס ליגט אויף מיין טיש נאכדעם וועל איך דיר געבן דעם נומער זיינעם און מ'עט פארמאכן דעם תיק זיינעם און וועסט דאס מיטנעמען אלץ ווי ס'דארף צו זיין אלץ צו זיין ווי דער חוק און ווי ס'דארף צו זיין דאס צו נעמען וואו מ'דארף. רופט זיך אן דער פעטיע צוריק צו דעם פקיד, ס'נעמט אביסעלע צייט לענגער ווייל ס'איז אויף רוסיש און איך דארף זוכן אונטן וואו דאס איז אויף עברית, איך האב געמאכט פריערט א טעות טאקע, איך האב געליינט נישט דעם ריכטיגן תרגום, נישט דעם ריכטיגן מספר. נאך וואס ער'ט אים געענפערט אז איך האב נאכנישט געענדיגט, איך וועל באלד אים איינשרייבן, זאגט אים פעטיע צו דעם פקיד, וואס ביסטו אזוי פארנומען מיט דעם טינוף? מה לך להתעסק כל כך בטינוף זה, גיב אים איבער להוצאה, יעדער איינער פארשטייט וואס דאס מיינט, גיב אים איבער אויף אים צו ענדיגן, וחסל, און געענדיגט, סיי ווי וועט ער דאך לאנג נישט לעבן, סיי ווי אין א טאג צוויי וועט ער דאך שטארבן, סאו ענדיג אים יעצט. ענטפערט אים דער פקיד צו פעטיע, ניין מיין ברודער, דאס קען נישט זיין אזוי, דא דארף זיין אלץ על פי חוק, מען קען פלאצן פון געלעכטער, דא דארף זיין אלץ על פי חוק, מען דארף באשרייבן דעם תיק אויפן ארט, מען דארף אריינשרייבן אלע זאכן ווער ער איז און וואס ער איז, נאך וואס איך וועל אריינשרייבן וועל איך צוריק פארמאכן זיין תיק מיט די פאפירן, יעמאלט וועל איך דיר עס איבערגעבן און דו'סט נעמען וואס מען דארף. אלס דארף זיין מצוין און פארשריבן פונקטליך, אויב ער איז א קראנקער דארף עס ווערן פארשריבן אין מיין בוך, מען דארף שיקן א א תעודה א ספעשל תעודה צו דעם רופא אז ס'איז אנגעקומען דא א איינגעזעצטער א בירגער וואס ער איז קראנק. וואס איז היינט? איז ער ממשיך און ער זאגט דער דער פקיד צו דעם פעטיע, היינט איז מיטוואך, אויב כ'נאך אויב כ'על אנזאגן נאך היינט צו שיקן איז יעמאלט שבת, אדער אדער די שפעטסטענס על כל פנים נישט שפעטער פון נעקסטן פון קומענדיגן מאנטאג עט זיין די עט זיין די בחינה עט זיין דער דער חקירה וואס מ'עט דעם חוקר זיין חוקר ודורש זיין און ס'קען גאר זיין אז פאר דעם פאר ס'וועט אנקומען צום מאנטאג עט מען דעם שוין באפרייען פון אלע זיינע מחלות דער אויבערשטער זאל אויסהיטן

האט ער אים געענטפערט דער פקיד, דאס איז נישט דיין ענין און נישט מיין ענין, דאס באלאנגט צו די פירערס פון דעם פלאץ, אז ס'וועט קומען א פקודה אז מען דארף די סחורה ענדיגן, וועל איך ענדיגן. דו פעטיע, דו ווייסט דאך שוין דעם סדר ווי ס'גייט, דו ביסט דאך שוין א בעל נסיון פון א לאנגע צייט, דו ארבעטסט דאך שוין דא זייער א לאנגע צייט. פעטיע ענטפערט צו דעם פקיד, איך ווייס, זיכער ווייס איך, איך ווייס זייער גוט, איך האב זייער ליב צו זען ווי זיי, ווי זיי מפרפרים, מפרפר, זיי טרייסלען זיך פון יסורים צוויי אדער דריי שעה, אז איינער איז חס ושלום האלט פארן שטארבן ווערט דאס אנגערופן פרפורים, ס'טאקע דא אזעלכע וואס מען ס'דא אזעלכע וואס ווען דו פירסט זיי גיין זיי שוין זייער גאנג איז שוין ווי איינער ווי א טויטער, עס איז נאך אנהייבן אויסצוטון זייערע קליידער און זיי געבן די קליידער פון דעם כלא שטארבן זיי שוין פון שרעק, דאס איז נישט גוט, דאס האב איך נישט קיין הנאה, דאס איז נישט געשמאק. דער אום הזה, וואס האב איך יא ליב, ממש א חיה ווי דער פריערדיגער רבי שטעלט אים פאר פריער, וואס האב איך יא ליב, ווען ס'גיסט פון דעם מענטשן בלוט, יעמאלט איז א געשמאק צו א קוק טאן, אמאל דארף מען ווארטן נאך וואס מען קלאפט אים צוקלאפט אים און ער ליגט אויפן דר'ערד און ס'גיסט פון אים בלוט, דארף מען אמאל ווארטן פינף זעקס שעה ביז דער געשעפט איז געענדיגט, יעמאלט ווער איך גאר גאר פרייליך. ס'איז דאך אזוי געשמאק צו קוקן אויף זיי. עונג ממש! אזוי זאגט דער פעטיע. רופט זיך אן צוריק דער פקיד צו אים. נו, איך האב שוין געענדיגט, אלץ איז גרייט. דער יארליק צוויי זעקס אַכט איינס אַכט מיט דעם גאנצן תיק זענען גרייט צו גיין אין דעם צימער הונדערט און הונדערט און זעכציק מספר ארבעה. סאיז מסתמא דארטן געווען פֿיר בעטן אדער פֿיר מענטשן אין דעם צימער, חדר הונדערט און זעכציק מספר ארבע. מיר האבן זיך פארשלעפט אביסעלע לענגער ווי אלעמאל, מיר וועלן דא מפסיק זיין, מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.